בעזרת השם יתברך, מסכת עירובין דף עיין ה, מ'הייבן אן דף עיין ה עמוד א' די משנה, זאגט די הייליגע משנה, שתי חצרות זו לפנים מזו, צוויי חצרות איינס אינעם צווייטן, וואס טייטש ס'דא א אינעווייניגסטע חצר און א אינדרויסנדיגסטע חצר, מען מוז רופן די חצר הפנימית און די חצר החיצונה, און די איינציגסטע וועג אריינצוגיין אין די חצר הפנימית איז דורך די חצר החיצונה, און די דין איז אזוי זאגט די משנה, עירבה הפנימית ולא עירבה החיצונה, טאמער די פנימית האט געמאכט אן עירוב און די חיצונה האט נישט געמאכט קיין עירוב, מ'רעדט נישט דא פון מאכן א עירוב צוזאמען, נאר יעדער פאר זיך, די אינעווייניגסטע האט געמאכט א עירוב, אבער די חיצונה האט נישט געמאכט קיין עירוב, איז די דין, הפנימית מותרת והחיצונה אסורה, וואס טייטש די אינעווייניגסטע עט מעגן טראגן פארוואס, ווייל זיי האבן דאך געמאכט אן עירוב, און די אינדרויסנדיגסטע עט נישט טארן טראגן, ווייל זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב, ווייטער זאגט די משנה החיצונה ולא הפנימית, טאמער די אינדרויסנדיגסטע האט יא געמאכט. און די אינעווייניגסטע האט נישט געמאכט, דעמאלטס שתיהן אסורות טארן יעצט ביידע נישט טראגן, די אינעווייניגסטע די פנימית טארן נישט טראגן פארוואס ווייל זיי האבן דאך נישט געמאכט קיין עירוב, די חיצונה טאר אויך נישט טראגן, פארוואס טאר די חיצונה דא נישט טראגן ווייל היות וואס די פנימית גייט אריבער די חיצונה און יעדער האלט אז רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה איז במילא די פנימית וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב איז דאך אוסרת במקומה און יעצט אז זיי גייען אדורך דורך די חיצונה מאכן זיי דארט אויך א פראבלעם און ממילא אפילו די חיצונה האט יא געמאכט אן עירוב, פון דעסט וועגן אוסרת שלא במקומה, די פנימית אסר'ט אויף איר, און די חיצונה טאר אויך נישט טראגן. זאגט די משנה ווייטער, עירבה זו לעצמה, וזו לעצמה, זו מותרת בפני עצמה, וזו מותרת בפני עצמה, ס'טייטש טאמער ביידע האבן געמאכט אן עירוב פאר זיך, די חיצונה פאר זיך, און די פנימית פאר זיך, אבער נישט צוזאמען, נאר יעדער פאר זיך, דעמאלטס מעג יעדער איינער טראגן ביי זיך אין חצר. וואס איז די חידוש דא? די חידוש דא איז, אז אפילו בעצם די פנימית גייט דאך אריבער די חיצונה, זי קען דאך נישט ארויסגיין אן אדורכגיין די חיצונה, און במילא וואלט געווען א הוה אמינא צו זאגן אז היות זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב צוזאמען, איז סתם אזוי אסר'ט די פנימית אויף די חיצונה. דא זאגט די משנה ס'איז נישט אזוי, פארוואס? ווייל רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה, און במילא אז די פנימית האט אן עירוב פאר זיך, ס'איז מותרת במקומה, איז עס אינה אוסרת אויף שלא במקומה, פארדעם די חיצונה עט מעגן טראגן. ר' עקיבא, אוסר החיצונה, שדריסת הרגל אוסרתה, רבי עקיבא קריגט זיך אויף דעם, זאגט רבי עקיבא אז אפילו ווען ביידע מאכן אן עירוב פאר זיך איז אויך נישט גוט, וואס טייטש די פנימית עט מעגן טראגן אבער די חיצונה עט נישט טארן טראגן פארוואס אפילו זיי האבן געמאכט אן עירוב פאר זיך אבער היות וואס די פנימית גייט דא אריבער איז די עירוב נישט קיין עירוב און אפילו ס'רגל מותרת במקומה די פנימית האט אן עירוב פאר זיך זיי מעגן טראגן ביי זיך פון דעסט וועגן האלט רבי עקיבא א רגל מותרת במקומה אוסרת שלא במקומה און פאר דעם טאר די אינדרויסניגסטע נישט טראגן ווי לאנג מען מאכט נישט קיין עירוב צוזאמען, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך אויף רבי עקיבא, און זיי זאגן אין דריסת הרגל אוסרתה, אז די דריסת הרגל פון די פנימית אסר'ט נישט אויף די חיצונה. זאגט יעצט די משנה ווייטער, בעצם חזר'ט דא די משנה איבער כמעט די זעלבע דין פון פריער, אז טאמער יעדע חצר האט געמאכט אן עירוב פאר זיך, און שכח אחד מן החיצונה ולא עירב, הפנימית מותרת, והחיצונה אסורה, וואס טייטש טאמער איינער פון די חיצונה האט פארגעסן צו מאכן אן עירוב מיט די רעשט פון די עולם, ממילא קומט אויס למעשה די חיצונה האט נישט יעצט קיין עירוב, און די חיצונה עט נישט טארן טראגן די פנימית, די פנימית האט אן עירוב קיינער דארט האט נישט פארגעסן, עט די פנימית יא מעגן טראגן, אבער זאגט די משנה מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות, טאמער איינער פון די פנימית האט פארגעסן זיך צו משתתף זיין דא מיט די עירוב, קומט אויס די חיצונה האט אן עירוב, די פנימית נישט, און אז די פנימית האט נישט קיין עירוב, איז דאך ס'א רגל האוסרת במקומה, איז יעדער מודה אז ס'איז אויך אוסרת שלא במקומה, אסר'ט עס אויף די חיצונה אפילו די חיצונה האט אן עירוב. זאגט יעצט די משנה, וואס וועט זיין טאמער ביידע מאכן אן עירוב צוזאמען, וואס טייטש די חיצונה מיט די פנימית צוזאמען מאכן אן עירוב אז איינער זאל מעגן אריינטראגן דעם צווייטן, איז דא ווענדט זיך וואו מ'לייגט דעם עירוב, און מ'האבן שוין געזען די דינים בעצם, זאגט די משנה, נתנו עירובן במקום אחד, טאמער מ'האט אריינגעלייגט די עירוב אין א מקום אחד, מ'עט זען די גמרא עט זאגן וואס מיינט מקום אחד, מקום אחד מיינט אין די חצר החיצונה אין איינע פון די שטיבער פון די חיצונה, איז מ'האט געלייגט די עירוב אין די חיצונה, ושכח אחד, בין מן הפנימית בין מן החיצונה ולא עירב, שתיהן אסורות. טאמער איינער האט פארגעסן מיטצומאכן דא מיטן עירוב, נישט קיין חילוק צו דער וואס האט פארגעסן איז פון אינעווייניג אדער פון אינדרויסן, איז ביי ביידע ציורים איז די דין איז, אז מ'עט נישט טארן דא טראגן נישט דא און נישט דא, פארוואס? איז לאמיר מאכן א חשבון, טאמער איינער פון די אינעווייניגסטע האט פארגעסן צו מאכן אן עירוב, קומט אויס די פנימית האט בעצם נישט דא קיין עירוב, ס'א רגל האוסרת במקומה, איז פארדעם די פנימית עט נישט טארן טראגן, די חיצונה עט שוין אויך נישט טארן טראגן ווייל אז די פנימית טאר נישט טאר די חיצונה אויך נישט, רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, איז קיינער טאר נישט טראגן, די זעלבע זאך אבער. טאמער איינער פון די חיצונה האט פארגעסן צו מאכן אן עירוב, עט אויך קיינער נישט טארן טראגן. די חיצונה עט נישט טארן טראגן, ווייל איינער האט דאך פארגעסן דארט. די פנימית עט נישט טארן טראגן, ווייל בעצם האט דאך געמאכט אן עירוב דא צוזאמען, און במילא אז מען האט געמאכט אן עירוב צוזאמען, איז פשט יעדער וואוינט צוזאמען, אסר'ט די חיצונה אויך אויף די פנימית. איי, קען מען אפשר זאגן, אז די פנימית זאל זאגן פאר די חיצונה ווייסטו וואס, האק מיר אפ, אונז האבן נישט קיין שייכות מיט ענק, עטס האטס עפעס א שלמזל, וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב, כ'וויל נישט קיין שייכות מיט דיר, בלייב דו דארט, און איך וועל בלייבן איך וועל יא מעגן טראגן, דא וועט עס נישט העלפן, פארוואס? ווייל ווי ליגט די עירוב? אין די חיצונה, און במילא טאמער די פנימית וועט אפהאקן מיט די חיצונה, בלייבט די פנימית סתם אזוי אן קיין עירוב, און במילא איז נישט קיין חילוק ווי די שלמזל איז, ווי דער וואס האט פארגעסן איז, צו אינעווייניג צו אינדרויסן, איז קיינער דא נישט טארן טראגן. פירט יעצט די משנה אויס, מיט די לעצטע דין, זאגט די משנה, ואם היו של יחידים, אינן צריכין לערב, ס'טייטש טאמער אין די פנימית וואוינט סך הכל איין איד, אין די חיצונה וואוינט איין איד, דעמאלטס איז די דין אז מ'דארף אינגאנצן קיין עירוב נישט מאכן, און יעדער מעג טראגן ביי זיך אין חצר. פארוואס? עמער זעהן, די גמרא וועט מסביר זיין, ווייל דאס גייט כשיטת חכמים, וואס די חכמים האלטן אז רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה, און ממילא בעצם איז דאך די פנימית א רגל המותרת במקומה, וואס טייטש ער מעג זיך דרייען אינעם חצר וויפיל ער וויל, ווייל קיינער וואוינט נישט ביי אים, ער דארף דאך נישט מאכן דארט קיין עירוב, און במילא איז אויכעט אינה אוסרת שלא במקומה אסר'ט ער נישט אויף די איד וואס וואוינט אינדרויסן פון צו טראגן, און די איד אינדרויסן עט מעגן טראגן אויכעט וויפיל ער וויל. זאגט די הייליגע גמרא יעצט, אונז האמיר געזען אין די משנה אז ר' עקיבא זאגט אז אפילו א רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, וואס טייטש, טאמער די פנימית האט געמאכט אן עירוב און די חיצונה האט געמאכט אן עירוב, פון דעסט וועגן זאגט ר' עקיבא אז די חיצונה עט נישט טארן טראגן, ווייל די פנימית אסר'ט אויף איר אפילו די פנימית האט אן עירוב די פנימית איז א מותרת במקומה, האבן די חכמים געזאגט, חכמים אומרים, אין דריסת הרגל אוסרתה, וואס טייטש חכמים קריגן זיך אויף רבי עקיבא, איז זיך די גמרא דא מסתפק וואס איז בעצם די שיטה פון די חכמים, צו איז פשט אז די חכמים האלטן אז א רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה, וואס טייטש ווילאנג די פנימית האט אן עירוב דעמאלטס אסר'ט ער נישט אויף די חיצונה, פארוואס ווייל ס'איז מותרת במקומה, אבער וואס עט זיין רגל האוסרת במקומה, דעמאלטס אוודאי זענען די חכמים מודה צו רבי עקיבא אז ס'אוסרת שלא במקומה, אדער אפשר ניין, קען זיין אפילו ביי א ציור וואס די פנימית איז אסור, די פנימית האט נישט געמאכט קיין עירוב, ס'איז אוסרת במקומה, האלטן די חכמים אויכעט אז ס'איז אינה אוסרת שלא במקומה, ס'טייטש די פנימית אסר'ט קיינמאל נישט אויף די חיצונה פון צו טראגן. דאס איז די ספק פון די גמרא. זאגט אונז די גמרא, כי אתא רב דימי אמר רב ינאי, ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל צו בבל האט ער נאכגעזאגט בשם רבי ינאי זו דברי רבי עקיבא, וואס טייטש אזוי, אונז האמיר געזען אין די משנה, די משנה האט געזאגט אז טאמער די פנימית האט נישט געמאכט קיין עירוב, אבער די חיצונה האט יא געמאכט אן עירוב, איז די דין איז אז קיינער טאר נישט טראגן, די פנימית טאר נישט טראגן ווייל זיי האבן נישט געמאכט קיין עירוב, און די חיצונה טאר נישט טראגן ווייל די פנימית איז דאך א רגל אוסרת במקומה, איז אוסרת שלא במקומה אסר'ט עס אויכעט אויף די חיצונה. אויף דעם זאגט רב דימי, דאס איז דברי ר' עקיבא. ר' עקיבא איז דער וואס האלט דאס. דאמר אפילו רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה. וואס ר' עקיבא האלט, אז נישט נאר א רגל האוסרת במקומה אסר'ט, נאר א רגל מותרת במקומה אסר'ט אויכעט. און מילא דא פארשטייט זיך עט עס אסר'ן. אבל חכמים אומרים. אבער. זאגט רב דימי בשם רבי ינאי, די חכמים קריגן זיך אויף רבי עקיבא, און זיי זאגן כשם שרגל המותרת אינה אוסרת, כך רגל האסורה אינה אוסרת, אז קיין שום רגל אסר'ט נישט, פונקט ווי א רגל המותרת האלטן די חכמים אסר'ט נישט, א רגל האסורה אסר'ט אויך נישט, און במילא עלן די חכמים האלטן אז ווען די פנימית האט נישט געמאכט קיין עירוב, און די חיצונה האט יא געמאכט אן עירוב, קען די חיצונה געהעריג טראגן די פנימית מאכט זיי נישט קיין פראבלעם, אפילו די פנימית איז אוסרת במקומה. פרעגט די גמרא, תנן, די גמרא פרעגט פון די משנה, ס'איז געשטאנען אין די משנה, עירבה חיצונה ולא פנימית, שתיהן אסורות, אז די משנה זאגט קלאר אז ווען די חיצונה האט געמאכט אן עירוב און די פנימית נישט, טאר קיינער נישט טראגן, און במילא פרעגט די גמרא מני, ווער איז דער וואס האלט דאס, אילימא רבי עקיבא, עסט וועלן זאגן דאס איז רבי עקיבא, מאי איריא רגל אסורה, אפילו רגל מותרת נמי, וואס טייטש פארוואס דארף רבי עקיבא זאגן אז דווקא ביי אזא ציור טאר די חיצונה נישט טראגן, אפילו ביי א ציור וואס ביידע מאכן אן עירוב האלט רבי עקיבא די חיצונה טאר נישט טראגן, ווייל רבי עקיבא האלט דאך רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, אלא לאו מוז מען זאגן רבנן אז דאס איז די חכמים, און ממילא זעהן מיר קלאר נישט ווי רב דימא האט נאכגעזאגט פון רבי ינאי, נאר וואס דען זעהן מיר קלאר די חכמים האלטן אז א רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, זאגט די גמרא ניין, לעולם רבי עקיבא, ולא זו אף זו, ס'טייטש רבי עקיבא זאגט טאקע ביידע דינים, רבי עקיבא רעכנט אויס צוויי באזונדערע זאכן, קודם זאגט רבי עקיבא אז א רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, חוץ פון דעם זאגט ער אויכעט אז א רגל אוסרת במקומה איז אויכעט אוסרת שלא במקומה, אבער דאס איז אוודאי נישט די חכמים. פרעגט די גמרא ווייטער, תנן, לאמיר פרעגן א קשיא פון די המשך פון די משנה, די משנה האט געזאגט, עירבה זו לעצמה וזו לעצמה, זו מותרת בפני עצמה וזו מותרת בפני עצמה, וואס דאס זאגט די משנה קלאר אז טאמער ביידע מאכן אן עירוב פאר זיך, דעמאלטס מעג יעדער טראגן, און לכאורה קען מען מדייק זיין, טעמא דעירבה, הא לא עירבה, שתיהן אסורות, דווקא ווייל ביידע האבן געמאכט אן עירוב, פאר דעם מעגן ביידע טראגן, אבער טאמער די פנימית האט נישט געמאכט קיין עירוב, דעמאלטס עט די חיצונה נישט טארן טראגן, און ממילא זאגט די גמרא, והאי תנא דאמר רגל המותרת אינה אוסרת, רגל האסורה אוסרת מני הא, וואס טייטש זעהן מיר דאך פון דעם צוויי זאכן, ס'טייטש קודם זעהט מען וואס די משנה אליין זאגט, אז ווען ביידע מאכן אן עירוב, מעגן ביידע טראגן, איז קודם זעהן מיר אז רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה, ווייל לויט ר' עקיבא טאר דאך קיינער נישט טראגן אפילו ווען ביידע מאכן אן עירוב, איז קודם כל דאס זעהט מען, חוץ פון דעם האט מען אויכעט מדייק געווען אז טאמער די פנימית מאכט נישט קיין עירוב טאר די חיצונה נישט טראגן, קען מען מדייק זיין אז א רגל האוסרת במקומה איז אוסרת שלא במקומה, איז ווער איז דאס? אילימא ר' עקיבא, ר' עקיבא דאך איז זיכער נישט, ווייל לויט ר' עקיבא אפילו רגל המותרת נמי, לויט ר' עקיבא אפילו ווען ביידע מאכן אן עירוב טאר די חיצונה נישט טראגן, ווייל די פנימית גייט אריבער, און אפילו א רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, אלא לאו רבנן היא, און ממילא איז א ראיה אז דאס איז די חכמים, ועוד, און נאך א ראיה אז דאס איז די חכמים, ווייל מדסיפא רבי עקיבא, רישא לאו רבי עקיבא, ווייל מען זעט דאך אז די משנה זאגט רבי עקיבא אוסר החיצונה, רבי עקיבא קריגט זיך, זעהן מיר אז דער וואס רעדט פאר רבי עקיבא, דאס איז די חכמים, און ממילא זעט מען קלאר אין די משנה אז די חכמים האלטן אז רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, און נישט ווי רב דימי אמר רבי ינאי האט געזאגט אז א רגל האוסרת במקומה איז אויך נישט אוסרת, נאר דווקא ווען זאגן די חכמים אז מען מעג טראגן די חיצונה ווען די פנימית האט געמאכט אן עירוב ס'איז א רגל המותרת במקומה, אבער אוודאי א רגל האוסרת במקומה טאמער די פנימית האט נישט געמאכט קיין עירוב וועט די חיצונה נישט טארן טראגן, זאגט די גמרא ניין, כולה רבי עקיבא, רב דימי אמר רבי ינאי קען זאגן אז אוודאי די גאנצע משנה איז רבי עקיבא, נאר וואס דען, וחסורי מחסרא והכי קתני, ס'פעלט בעצם א שטיקל אין די משנה, און מ'דארף זאגן אזוי, עירבה זו לעצמה וזו לעצמה, טאמער יעדער געמאכט אן עירוב פאר זיך, זו מותרת בפני עצמה, וזו מותרת בפני עצמה, דעמאלטס מעג יעדן טראגן, איי, וויאזוי מעג יעדער טראגן? טאמער יעדער געמאכט אן עירוב פאר זיך, איז די פנימית לויט רבי עקיבא וואלט געדארפט נאך אלץ אסר'ן אויף די חיצונה, ווייל רבי עקיבא האלט דאך רגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה אפילו די פנימית האט אן עירוב, פון דעסטוועגן מאכט ער א פראבלעם פאר די חיצונה, אבער אויף דעם זאגט די גמרא ס'פעלט דא א שטיקל אין משנה, די משנה וואלט געדארפט שטיין במה דברים אמורים, שעשתה דקה, דאס איז נאר געזאגט געווארן אז מען מעג טראגן אין ביידע באזונדער ווען מען האט געמאכט א טויער צווישן די צוויי חצירות, וואס דער טויער איז פשט אז ביידע חצירות האקן אפ איינע פונעם צווייטן, כאילו די חיצונה זאגט פאר די פנימית דריי זיך נישט דא ביי אונז, דעמאלטס איז די דין אז יעדער איינער מעג טראגן ביי זיך, אבל לא עשתה דקה, אבער טאמער מען מאכט נישט קיין סימן וואס האקט אפ די צוויי חצירות, איז אוודאי די דין אז חיצונה אסורה, אז די אינדרויסנדיגסטע טאר נישט טראגן, אפילו די אינעווייניגסטע האט געמאכט עירוב פאר זיך, ווייל ר' עקיבא האלט, רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, דברי ר' עקיבא, דאס איז די שיטה פון ר' עקיבא, פארוואס שר' עקיבא אוסר את החיצונה, מפני שדריסת הרגל אוסרת, ווייל דער דריסת רגל, פון די פנימית אפילו זיי האבן געמאכט עירוב איז נאך אלץ אוסר אויפן חיצונה וחכמים אומרים נאך די גאנצע רבי עקיבא וואס די משנה רעכנט אויס די גאנצע משנה ביז דאהי איז רבי עקיבא שפעטער זאגט די משנה וחכמים אומרים אין דריסת רגל אוסרת די חכמים זאגן אז דריסת רגל איז נישט אוסרת און לויט ווי רב דימי אמר רבי ינאי האט געזאגט פשט פון די חכמים איז אז קיין שום דריסת רגל איז נישט אוסרת סיי א דריסת רגל מותרת און סיי א דריסת רגל אוסרת, וואס טייטש סיי א רגל המותרת במקומה, סיי א רגל האוסרת במקומה, ביי ביידע ציורים אסר'ט עס נישט די חיצונה, און במילא שטימט די גאנצע משנה. פרעגט אבער די גמרא, מתיב רב ביבי בר אביי, פרעגט רב ביבי בר אביי פון די סוף פון די משנה, ס'איז געשטאנען די סוף פון די משנה, ואם היו של יחידים, טאמער סיי די פנימית און סיי די חיצונה איז ביידע וואוינט נאר א יחיד איינער אליין דארט, אין צריכין לערב האבן מיר געשמועסט מען דארף נישט מאכן קיין עירוב, פארוואס? ווייל יעדער איינער וואוינט אליין, און ממילא יעדער איינער איז מותרת במקומה, די פנימית איז מותרת במקומה, אסר'ט ער נישט אויף די חיצונה, במילא קיינער דארף קיין עירוב נישט מאכן, אבער לכאורה קען מען מדייק זיין, הא של רבים, טאמער ס'וואוינט אין די פנימית מער פון איין מענטש, וואס טייטש אין די פנימית וואוינען צוויי מענטשן, און אין די חיצונה וואוינט נאר איין מענטש, דעמאלטס צריכין לערב, דעמאלטס דארף מען יא מאכן אן עירוב, יעדער דארף מאכן אן עירוב פאר זיך, און טאמער מען מאכט נישט אן עירוב פאר זיך, דעמאלטס טאר קיינער נישט טראגן, וואס טייטש אפילו די חיצונה העט מאכן אן עירוב, אבער די פנימית העט נישט מאכן קיין עירוב וועט די חיצונה נישט טארן טראגן, פארוואס?

אפילו ווען ס'וואוינט איינער אליין אין די פנימית און איינער אליין אין די חיצונה, עט דאך רבי עקיבא האלטן אז סתם אזוי טאר מען דא נישט טראגן ווילאנג זיי מאכט נישט עירוב צוזאמען, ווייל רבי עקיבא האלט אז אפילו א רגל המותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, און ממילא מוז מען זאגן דאס גייט כשיטת חכמים, און מען זעהט דא קלאר אז די חכמים האלטן אז א רגל האסורה במקומה אוסרת שלא במקומה, און ממילא דאך איז דאך נישט כרב דימי בשם רבי ינאי, ועוד מותיב רבינא, און רבינא פרעגט נאך א קשיא פון די משנה, שטייט דאך אין די משנה, שכח אחד מן החיצונה ולא עירב, הפנימית מותרת והחיצונה אסורה, שכח אחד מן הפנימית ולא עירב, שתיהן אסורות, וואס טייטש טאמער יעדער האט געמאכט אן עירוב פאר זיך, און איינער פון די חיצונים האט פארגעסן, דעמאלט די פנימית מעג טראגן,

און ממילא זעהט מען רבי עקיבא איז דאס זיכער נישט, ווייל רבי עקיבא וועט האלטן אז אפילו קיינער האט נישט פארגעסן, יעדער געמאכט אן עירוב, איז סתם אזוי קען קיינער נישט טראגן ווילאנג מען מאכט נישט קיין עירוב צוזאמען, ווייל רבי עקיבא האלט רגל המותרת במקומה, אוסרת שלא במקומה, ממילא טאר מען סתם אזוי נישט טראגן, און ממילא מוז מען ווייטער זאגן דאס גייט כשיטת חכמים, און מען זעהט דאך דא קלאר אז לויט די חכמים איז רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, אז טאמער איינער פון די פנימית האט פארגעסן, אסר'ט ער אויף די חיצונה, אז די חיצונה וועט נישט טארן טראגן אפילו די חיצונה האט יא געמאכט אן עירוב, איז דאך עס ווייטער דלא כרב דימי אמר רבי ינאי, זאגט טאקע די גמרא, אלא נאר כי אתא רבין אמר רבי ינאי, האט ער מסביר געווען אזוי, שלש מחלוקות בדבר, ס'דא דריי שיטות אין די משנה, תנא קמא סבר, די תנא קמא פון די משנה, וואס דאס מיינט די ערשטע תנא פון די משנה, וואס זאגט אז ווען די חיצונה מאכט אן עירוב און די פנימית נישט, טאר קיינער נישט טראגן, און די זעלבע זאך טאמער איינער פון די פנימית פארגעסט טאר קיינער נישט טראגן, דער תנא אוודאי האלט אז רגל המותרת אינה אוסרת רגל האסורה אוסרת, אז א רגל המותרת איז טאקע אינה אוסרת, אבער א רגל אוסרת במקומה טאמער די פנימית האט נישט קיין עירוב טאמער די פנימית האט פארגעסן אדער נישט געמאכט קיין עירוב דעמאלטס אוודאי די חיצונה וועט נישט טארן טראגן, דאס איז די תנא קמא. שפעטער דא דער רבי עקיבא סבר אפילו רגל המותרת אוסרת, דאס איז רבי עקיבא, אז אפילו ווען די פנימית האט אן עירוב, אסר'ט עס נאך אלץ אויף די חיצונה, ורבנן בתראי סברי, שפעטער דא די חכמים, ווייל די חכמים וואס שטייט אין די משנה וחכמים אומרים, דאס איז א דריטע שיטה, דאס איז א צווייטע חכמים, זיי האלטן, סברי, כשם שרגל מותרת אינה אוסרת, כך רגל האסורה אינה אוסרת, אז ביידע קיין שום רגל איז נישט אוסרת, און דאס זאגן זיי, ווען שטייט וחכמים אומרים אין דריסת הרגל אוסרתה, ס'טייטש קיין שום דריסת רגל אסר'ט נישט, אפילו די פנימית וועט נישט מאכן קיין עירוב, און די חיצונית וועט מאכן אן עירוב, אסר'ט נישט די פנימית אויף די חיצונית, ווייל די רבנן האלטן אז אפילו א רגל אוסרת במקומה, אינה אוסרת שלא במקומה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין די משנה, נתנו עירובן במקום אחד, ושכח אחד, בין מן הפנימית בין מן החיצונה ולא עירב, האט מען געזען שתיהן אסורות, אז טאמער מען האט געוואלט מאכן אן עירוב צוזאמען און מען האט געלייגט דעם עירוב אין די אינדרויסנדיגסטע חצר, מען האט געזען די משנה האט אנגעכאפט במקום אחד, די משנה האט נישט געזאגט אין די אינדרויסנדיגסטע חצר נאר במקום אחד, און דער דין איז אז ווען די איינע האט פארגעסן נישט קיין חילוק וואו די פארגעסער איז וואו די שלימזל איז צו אינעווייניג צו אינדרויסן איז אלעמאל טאר קיינער נישט טראגן, זאגט די גמרא מאי מקום אחד, וואס מיינט דאס מקום אחד? די גמרא זאגט דא סימן חיצונה עצמה בית יחידאה רבינא דלא משכח בפנים, דאס גייט ארויף אויף די פריעדיגע סוגיא סימנים אויף די גאנצע שקלא וטריא ביז אהער, אבער על כל פנים ענטפערט די גמרא וואס איז דאס מקום אחד, אמר רב יהודה אמר רב, חיצונה, ס'גייט ארויף אויף די חצר החיצונה אזוי ווי אונז האבן מסביר געווען, און מאי קרו לה מקום אחד, פארוואס רופט עס די משנה מקום אחד, מקום המיוחד לשתיהן, ווייל דאס איז א מקום המיוחד פאר ביידע, ס'טייטש ביידע גייען דאך אריבער די חצר החיצונה, סיי די חיצונה דרייט זיך אין די חיצונה, און סיי די פנימית נוצט דאך די חיצונה אויף ארויסצוגיין, און ממילא הייסט עס מקום אחד. זאגט די גמרא, תניא נמי הכי, מיר האבן אזוי אויך קלאר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, נתנו עירובן בחיצונה, טאמער מען האט געלייגט די עירוב פון די ביידע חצרות צוזאמען אין איינע פון די שטיבער פון די חיצונה, ושכח אחד בין מן החיצונה בין מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות, און איינער האט פארגעסן דא צו מאכן א עירוב דעמאלטס קיינער טאר דא נישט טראגן, ס'טייטש טאמער איינער פון די פנימית האט פארגעסן, און די פנימית טאר נישט טראגן ווייל איינער פון זיי האבן דאך פארגעסן, די חיצונה עט נישט טארן טראגן ווייל די פנימית גייט דא אריבער, און טאמער איינער פון די חיצונה האט פארגעסן, דעמאלטס די חיצונה עט נישט טארן טראגן, פארוואס ווייל זיי האבן דאך נישט געמאכט קיין עירוב, און די פנימית עט נישט טארן טראגן ווייל קודם כל זיי האבן דאך געמאכט אן עירוב צוזאמען און במילא די חיצונה אסר'ט אויף די פנימית, חוץ פון דעם קען זיך נישט די פנימית אפטיילן פון די חיצונה אזוי ווי מען האט געשמועסט, ווייל די עירוב ליגט דאך אינדרויסן, ווייטער זאגט די ברייתא, נתנו עירובן בפנימית, טאמער אבער מ'האט געלייגט די ברויט אין איינע פון די שטיבער פון די פנימית, ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב, און איינער פון די פנימית האט פארגעסן צו מאכן א עירוב, דעמאלטס איז טאקע שתיהן אסורות, טאר ביידע נישט טראגן, די פנימית טאר נישט טראגן ווייל איינער האט דאך דארט פארגעסן, און די חיצונה טאר נישט טראגן ווייל די פנימית אסר'ט דאך אויף זיי, ס'איז א רגל אוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, וואס איז אבער טאמער מן החיצונה ולא עירב, שתיהן אסורות דברי רבי עקיבא, טאמער איינער פון די חצר החיצונה האט פארגעסן צו מאכן אן עירוב, איז אפילו ווען די ברויט ליגט אין די פנימית טאר אויכעט קיינער נישט טראגן, אזוי האלט ר' עקיבא, וואס טייטש ר' עקיבא האלט אז ס'עט נישט העלפן דא אז די צוויי חצירות עלן זיך אפטיילן, פארוואס? ווייל היות וואס די עירוב ליגט למעשה אין די פנימית, איז פשט ביידע דרייען זיך יעצט אין ביידע, און במילא טאמער איינער האט פארגעסן מאכט עס טאקע א פראבלעם פאר ביידע, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן בזו פנימית מותרת וחיצונה אסורה, ביי די ציור וואס מ'האט אריינגעלייגט די ברויט אין די אינעווייניגסטע, און איינער פון אינדרויסן האט פארגעסן, דעמאלטס וועט די פנימית מעגן טראגן די אינדרויסנדיגסטע נישט, די אינדרויסנדיגסטע נישט איז פשוט פארוואס ווייל איינער דארט האט פארגעסן, פארוואס די אינעווייניגסטע וועט יא מעגן, פארוואס האלטן נישט די חכמים ווי רבי עקיבא אז היות וואס זיי דרייען זיך יעדער דרייט זיך דא איבעראל און ממילא ברגע וואס איינער פארגעסט איז מאכט עס א פראבלעם פאר יעדעם, איז ווייל די חכמים האלטן און מ'עט שוין זעהן אז מ'קען זיך אפטיילן, די פנימית זאגט פאר די חיצונה גיי אויף אלע רוחות, כ'קען דיר נישט, דו האסט געוואלט מיר מאכן א עירוב צוזאמען, כ'האב געמיינט דו העלפסט מיר, אדערווייל האט איינער פון ענק פארגעסן, און ממילא בלייב דו דארט, איך וועל בלייבן דא, איך מעג טראגן ווייל די עירוב ליגט דאך ביי מיר, און מיט דיר האב איך נישט קיין שייכות. זאגט די גמרא, אמר ליה רבה בר חנן לאביי, זאגט יעצט רבה בר חנן צו אביי, מאי שנא לרבנן דאמרי פנימית מותרת, פארוואס טאקע האט מען דאך יעצט מסביר געווען פארוואס האלטן די חכמים אז די פנימית מעג טראגן, משום דאחדא דשא ומשתמשא, ווייל ער פארהאקט די טיר, און ער באנוצט זיך מיט זיין רשות, וואס טייטש ווען איינער פון די פנימית האט פארגעסן, פארשטיי איך פארוואס ער טאר נישט טראגן, ווייל וואס וועט אים העלפן פארהאקן די טיר, איינער האט דאך דא פארגעסן, ווייטער ווען מען האט געלייגט די עירוב אין די חיצונה, וועט אויך נישט העלפן פארהאקן די טיר, ווייל דו האסט נישט קיין עירוב נאך די פארהאקטע טיר, אבער טאמער ס'ליגט אויך אין די פנימית די עירוב, און אויך קיינער האט דא נישט פארגעסן, זאגט ער פאר די חיצונה, גיי אוועק פון דא איך קען דיר נישט, אויב אזוי, פרעגט רבה בר חנן צו אביי, לר' עקיבא נמי, תיחד דשא ותשמש. פארוואס האלט נישט רבי עקיבא פון די סברה? האק צו די טיר און באנוץ זיך מיט דיין רשות מיט דיין חצר. זאגט די גמרא, אמר ליה, האט אביי געענטפערט, עירוב מרגילה, וואס טייטש רבי עקיבא האלט אז פארהאקן די טיר העלפט נישט, ווייל היות די חיצונה האט געלייגט די עירוב אין די פנימית, און ממילא דרייט ער זיך שוין יעצט אין די פנימית, איז ער א אוסרת אויפן פנימית, די טיר עט גארנישט העלפן. זאגט די גמרא, רבנן נמי עירוב מרגילה, וואס טוען די חכמים מיט דעם? ס'איז דאך דא די עירוב דא אין די פנימית, די עירוב איז דאך געווען פון ביידע, און ממילא די חיצונה האט יעצט עירוב אין די פנימית דרייען זיי זיך דארט, זאגט די גמרא, דאמרה לתקוני שיתפתיך ולא לעוותי, ס'טייטש די חכמים האלטן אז די פנימית קען זאגן פאר די חיצונות אז אפילו די עירוב ליגט דא און עטס דרייטס ענק דא, זאג איך ענק הערטס ענק אויף צו דרייען דא, ווייל די גאנצע סיבה וואס אונז האבן געמאכט א שותפות דא מיט א עירוב דא איז כדי מ'זאל קענען טראגן לתקוני און זאל מ'זאל קענען א תיקון, איינער קענען טראגן ביים צווייטן, אבער דא מאכסטו דאך מיר קאלע, ווייל איינער פון ענק האבן פארגעסן דא, און ממילא וועסט מיר קאלע לייגן? קאלע לייגן בלייב ביי זיך, כ'דארף דיר דא נישט האבן. זאגט די גמרא אויב אזוי ר' עקיבא נמי תימא לתקוני שיתפתיך ולא לעוותי, וואס טוט ר' עקיבא מיט די סברה? זאגט די גמרא, ר' עקיבא האלט אז כ'האב דיר נישט אפגעטון, וואס פארוואס? דאמרה לה מבטלינן לך רשותי, וואס טייטש ר' עקיבא האלט אז די פנימית זאגט פאר די חיצונה, גיי אויף אלע רוחות, דו טוסט מיך אפ, טוסט מיך אפ, האב איך נישט קיין שותפות מיט דיר, זאגט די חיצונה צוריק צום פנימית איך טו דיר נישט אפ, נישט קיין שום פראבלעם, דו ווילסט דא אויסמאכן אויס די גאנצע זאך, נישט קיין פראבלעם, אונז עמער זיך אפזאגן פון ענקער רשות, אונז זעמער מבטל די רשות זיך צו דרייען ביי ענק, און במילא אז אונז זעמער מבטל די רשות צו דרייען ביי ענק, עט עטץ מעגן טראגן, אבער ביז ווילאנג אונז זעמער נישט מבטל, קענסטו אונז נישט אויסשפארן, זאגן לתקוני שיתפתיך ולא לעוותי, כ'קען דיר נישט גיי איך גיי נישט אין ערגעץ, ווען כ'וועל מבטל זיין דעמאלטס וועסטו מעגן טראגן, זאגט די גמרא ורבנן, וואס האלטן די חכמים, אויב די חיצונה קען טאקע מבטל זיין צום פנימית, איז במילא מאכט ער זיי נישט קאלע, איז דאך דא א תיקון, זאגט די גמרא ניין, ורבנן אין ביטול רשות מחצר לחצר, די חכמים האלטן ניין, אז נישט דא אזא זאך אז איין חצר איז מבטל פאר א צווייטע חצר, ביטול העלפט נאר אין א חצר אליין, נישט פאר א צווייטע, און ממילא די חכמים זאגן אז די אינדרויסנדיגסטע קען נישט מבטל זיין פאר די אינעווייניגסטע, און ממילא מוזן זיי זאגן לתקוני שיתפתיך ולא לעוותי, מה שאין כן לויט רבי עקיבא, וואס לויט רבי עקיבא קען מען מבטל זיין, און ממילא איז עס נישט לתקוני שיתפתיך ולא לעוותי און זיי האבן דיר נישט אפגעטון, נאכן ביטול, דעמאלטס עסטו מעגן טראגן. זאגט די גמרא יעצט, לימא שמואל ור' יוחנן בפלוגתא דרבנן ור' עקיבא קמיפלגי, דשמואל אמר כרבנן, ור' יוחנן דאמר כר' עקיבא, וואס טייטש אונז האבען דאך דא א מחלוקת פון די חכמים ר' עקיבא, חכמים זאגען אין ביטול רשות מחצר לחצר אזוי ווי מ'האט יעצט געזעהן, ר' עקיבא זאגט ס'העלפט מחצר לחצר, און לכאורה די מחלוקת אמוראים צווישען שמואל און ר' יוחנן וואס האט מען געזעהן דף ס"ו, צו צוויי חצרות איינס לעבן דעם צווייטען צו איינער מעג מבטל זיין פארן צווייטן, איז לכאורה די זעלבע מחלוקת פון דא, אז שמואל, וואס שמואל זאגט אז איין חצר קען נישט מבטל זיין פארן צווייטן, שמואל האלט פונקט ווי די חכמים, וואס חכמים זאגן טאקע דא אויך אין ביטול רשות מחצר לחצר, מה שאין כן רבי יוחנן, וואס זאגט אז צוויי חצרות איינס לעבן צווייטן קען יא איינער מבטל זיין פארן צווייטן, איז ווייל ער האלט, ווי רבי עקיבא, אז יש ביטול רשות מחצר לחצר. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט תלוי הא בהא. אמר לך שמואל, שמואל, וואס שמואל זאגט אז איין חצר לעבן די אנדערע קען נישט איין חצר מבטל זיין פארן אנדערן, זאגט שמואל אנא דאמרי אפילו לר' עקיבא, ס'קען זיין אז דא עב איך אוודאי מודה זיין צו ר' עקיבא, וואס ר' עקיבא זאגט דא אז ס'איז יא דא ביטול רשות מחצר לחצר, פארוואס? ווייל עד כאן לא קאמר ר' עקיבא הכא אלא בשתי חצירות זו לפנים מזו דאסרן אהדדי, וואס טייטש דווקא דא וואס איין חצר איז אינעם צווייטן וואס די חיצונית אסר'ט אויפן פנימית, און במילא די פנימית געט זיך נישט קיין עצה, ער בלייבט דא שטעקן, די חיצונית אסר'ט אויף אים, און במילא דא, אוודאי זאגט שמואל קען איך האלטן אז די חיצונית קען מבטל זיין פארן פנימית, ווייל די חיצונית אסר'ט דאך אויפן פנימית, און במילא ביי א פלאץ ווי מ'אסר'ט קען מען מבטל זיין ווייל חכמים לאזן מבטל זיין ביי א פלאץ ווי מ'אסר'ט, אבל התם, אבער סתם אזוי צוויי חצירות איינס לעבן צווייטן, מי קא אסרן אהדדי, קיינער אסר'ט נישט אויפן צווייטן, יעדער קען בעצם מאכן עירוב פאר זיך, ס'איז נישט פשט אז איינער קען נישט מאכן עירוב אנעם צווייטן, און במילא דארט אוואדע זאגט שמואל האב איך האלטן אז איינער קען נישט מבטל זיין פארן צווייטן מה שאין כן דא קען יא אוואדע די חיצונה מבטל זיין פארן פנימית, ורבי יוחנן אמר, און די זעלבע זאך רבי יוחנן וואס רבי יוחנן זאגט דארט אז מ'קען יא מבטל זיין פון איין רשות צום צווייטן, קען זיין דא האלט ער אנא דאמרי אפילו לרבנן, דא האלט ער אז דא קען מען נישט מבטל זיין, פארוואס? ווייל עד כאן לא קאמרי רבנן הכא, אלא דאמרה לה אדמבטלת לי קא אסרת עלאי, וואס טייטש דא זאגן די חכמים, ווייסט פארוואס מען קען נישט מבטל זיין? ווייל די חצר הפנימית זאגט פאר די חיצונה, וואס ווילסטו יעצט איך זאל ווארטן ביז דו ביסט מיר מבטל? זיי מיר נישט מבטל, גיי ארויס פון דא, איך וויל דיר נישט קענען, איך וויל נישט ווארטן ביז דו ביסט מבטל כדי איך זאל קענען טראגן, איך וויל יעצט די רגע יעצט קענען טראגן, און במילא פארהאק איך די טיר און גיי אויף אלע רוחות, אבל התם אבער דארט מי קא אסרת עלה, דארט איז נישט דא די סברה, ווייל דארט רעדט זיך דאך פון צוויי באזונדערע חצירות וואס יעדער פאר זיך בעצם מעג טראגן, נישט איינער אסר'ט אויפן צווייטן, און במילא דארט אוודאי וועט העלפן א ביטול ווען דו וועסט מבטל זיין וועט מען מעגן טראגן ביז צום ביטול, אבער טאקע נישט טארן טראגן יעדער טראגן פאר זיך אבער צווישן זיך וועט מען נישט טראגן גארנישט געשען, אבער דא וואס די גאנצע פנימית שטייט און ווארט די חיצונה זאל מבטל זיין, זאגט די פנימית זיי מיר גארנישט מבטל, דו קענסט מיר נישט מבטל זיין, איך בין מוותר אויף דעם, איך וויל דיר נישט קענען, איך האב גארנישט מיט דיר, בלייב ביי דיר און איך וועל מעגן טראגן. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה, ואם היו של יחידים, אז טאמער ס'וואוינט אין די פנימית איינער אליין, און די חיצונה איינער אליין, דעמאלטס מעג יעדער טראגן אפילו אן קיין עירוב, און מיר האבן געשמועסט ווייל דאס גייט כשיטת חכמים, וואס רגל המותרת במקומה אינו אוסרת שלא במקומה, און מילא די פנימית איז דאך מותרת במקומה ס'וואוינט דאך דארט נאר איינער אליין, און מילא יעדער מעג טראגן פאר זיך. זאגט די גמרא אמר רבי יוסף, האט רבי יוסף געזאגט תני רבי, רבי יוסף האט עס נאכגעזאגט בשם רבי, היו שלושה אסורין, וואס טייטש ווען ס'וואוינט איינער אליין אינעווייניג, און איינער אליין אינדרויסן, איינער אין די פנימית איינער די חיצונית, דעמאלטס איז טאקע געזאגט געווארן די דין פון די משנה אז יעדער מעג טראגן, אבער וואס איז טאמער ס'וואוינען דא דריי, וואס טייטש ס'וואוינט צוויי אינעווייניג אין די פנימית און איינער אינדרויסן אין די חיצונה, דעמאלטס איז די פנימית העט נישט טארן טראגן ווייל זיי האבן דאך נישט געמאכט קיין עירוב ס'וואוינט דא צוויי מענטשן, און די חיצונה העט אויך נישט טארן טראגן ווייל די פנימית איז דאך א רגל האוסרת במקומה איז אויך אוסרת שלא במקומה, אבער דאס איז ווען צוויי זענען אין די פנימית און איינס איז אין די חיצונה, און דאס טאקע זאגט ר' יוסף אז שלושה אסורין אז ווען צוויי זענען אין די פנימית איינס אין די חיצונה איז עס אסורין, וואס איז אבער פארקערט וואס איז ווען ס'איז איינס אין די פנימית און צוויי אין די חיצונה, דעמאלטס וואלט די סברא געזאגט. אז די פנימית און די חיצונה זאלן יא מעגן טראגן, ביי א ציור וואס די חיצונה מאכט א עירוב ביי זיך, פארוואס? ווייל די פנימית איז דאך א רגל המותרת במקומה, ס'איז נאר איינער אליין וואוינט דארט, און ממילא די חיצונה עט נישט ווערן אסור דורכן פנימית, פון דעסוועגן זאגט ר' יוסף ביי די ציור טאר מען אויך נישט טראגן די חיצונה, פארוואס? ווייל היות עס וואוינט דא סך הכל דריי מענטשן, האבן די חכמים שוין גוזר געווען אז אזוי ווי ווען צוויי זענען אין די פנימית און איינס אין די חיצונה טאר נישט טראגן די חיצונה, די זעלבע זאך פארקערט, ווען ס'איז איינער אין די פנימית און צוויי אין די חיצונה, איז א גזירה עלן זיי אויך נישט טארן די חיצונה טראגן, נאר ווען ס'איז איינס מיט איינס מעג מען טראגן. אזוי האט רבי יוסף נאכגעזאגט פון רבי. אמר להו רב ביבי, האט רב ביבי דארט געזאגט פאר די אלע וואס האבן געהערט די מימרא פון רבי יוסף, זאגט רב ביבי לא תצייתו ליה הערטס נישט צו וואס רבי יוסף האט דא געזאגט אז ער האט עס נאכגעזאגט פון רבי, ווייל נישט די רבי איז דער בעל המימרא, אנא אמריתה נהלה, איך בין דער וואס האט נאכגעזאגט פאר רבי יוסף די מימרא, איך האב עס קיינמאל נישט געזאגט בשם רבי, ומשמיה דרב אדא בר אהבה אמריתה נהלה, איך האב עס נאכגעזאגט בשם רב אדא בר אהבה, און כ'האב נאך אויך געזאגט די טעם, אז וואס איז טאקע די טעם פארוואס איז מען גוזר אז ווען איינער איז אין די פנימית און צוויי אין די חיצונה זאל די חיצונה נישט טארן טראגן אפילו בעצם ס'א רגל המותרת במקומה און מילא וואלט געדארפט זיין דין אינה אוסרת שלא במקומה ווייל ס'דא א גזירה הואיל ואני קורא בהן רבים בחיצונה וואס טייטש היות וואס אין די חיצונה איז דא א רבים, און במילא דא איז שוין נישט איינס מיט איינס, ס'איז דא דא דריי, און מענטשן וואס שטייען אין די זייט ווייסן נישט וואו די צוויי וואוינען און וואו די איין וואוינט, מילא קען מען זיך פארמישן און פארדעם אלעמאל ביי דריי איז אסור. זאגט די גמרא, אמר רבי יוסף, ווען רבי יוסף האט דאס געהערט האט ער געזאגט מריה דאברהם ס'טייטש רבונו של עולם רבים ברבי איחלף לי, כ'האב פארטוישט רבים מיט רבי, וואס טייטש, רב ביבי האט געזאגט בשם רב אדא בר אהבה אז די טעם פון די גזירה איז הואיל ואני קורא בהן רבים בחיצונה, ר' יוסף האט נישט גוט געהערט רבים ער האט געמיינט ער זאגט רבי, פארדעם האט ער נאכגעזאגט די מימרא פון רבי, זאגט יעצט אבער די גמרא ושמואל אמר, שמואל קריגט זיך אויף די מימרא פון רב אדא בר אהבה וואס ר' יוסף האט עס נאכגעזאגט פון רבי, שמואל האלט לעולם מותרות עד שיהו שניים בפנימית ואחד בחיצונה, אז טאמער ס'איז איינס אין די פנימית און צוויי אין די חיצונה, און די חיצונה מאכט עירוב פאר זיך, דעמאלטס איז די איינע אין די פנימית אסר'ט נישט פאר די צוויי אין די חיצונה, ווייל ס'איז א רגל המותרת במקומה, איינער אליין וואוינט דארט, מה שאין כן פארקערט נאר פארקערט, ווען צוויי זענען אין די פנימית און איינס אין די חיצונה, דארט איז טאקע דא א פראבלעם, ווייל ס'איז א רגל האוסרת במקומה אוסרת שלא במקומה, זאגט די גמרא, אמר ר' אלעזר, לייגט רבי אלעזר צו, ונכרי הרי הוא כרבים, דאס טייטש אויב עס וואוינען צוויי אידן אין די חצונה, און איין גוי אין די פנימית, דעמאלטס דער גוי מאכט א פראבלעם פאר די צוויי אידן פון די חצונה, מען זאגט נישט דא רגל המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה, נאר דער גוי מאכט א פראבלעם, במילא ווילאנג מען דינגט נישט פונעם גוי די שטח טארן די אידן אינדרויסן נישט טראגן. יעצט, די מימרא איז קלאר כשיטת שמואל, ווייל לויט רב אדא בר אהבה, אדער לויט ווי רבי רב יוסף האט עס נאכגעזאגט פון רבי, אבער די מימרא איז לויט רב אדא בר אהבה, וואס רב אדא בר אהבה זאגט אז אפילו אז איין איד וואוינט אין די פנימית און צוויי אידן אין די חיצונית טאר מען אויך נישט טראגן, איז כל שכן ווען א גוי וואוינט דארט, נאר לויט שמואל וואס שמואל זאגט אז ווען א איד איז אין די פנימית און צוויי זענען אין די חיצונית דארט איז נישט דא די גזירה, איז ביי א גוי איז אנדערש, און אויף דעם פרעגט די גמרא זיי מיר עפעס מסביר, מאי שנא ישראל דלא אסר, פארוואס ווען ס'איז דא איין איד אין די פנימית און צוויי אידן אין די חיצונית האלט שמואל מ'דארף נישט מאכן קיין גזירה, איז ווייל ער האלט, דמאן דידע ידע, ווייל דער וואס ווייסט וואס טוט זיך דא, ווייסט דאך אז ס'איז נאר דא איינער אין די פנימית און צוויי אין די חיצונית, און פאר דעם מעג מען דא טראגן, ומאן דלא ידע, איינער וואס ווייסט נישט פונקט די פרטים, דאס טייטש דער מענטש וואס מען האט דאך גוזר געווען מענטשן זאלן זיך פארמישן, די אלע נייגעריגע מענטשן, איז זיי, האלט שמואל מען דארף נישט גוזר זיין פאר זיי, ווייל סבר עירובי עירב, זיי עלן טאקע זען אז ס'וואוינט דא דריי מענטשן, זיי ווייסן נישט ווער וואוינט וואו, אבער זיי קענען זיך איינרעדן אז מען האט געמאכט אן עירוב און פאר דעם מעג מען טראגן, און ממילא סתם אזוי נישט דא קיין פלאץ צו מאכן דא קיין גזירה, אבער אויב אזוי, פרעגט די גמרא נכרי נמי, ביי א גוי זאג אויך אזוי, אמרינן דידע ידע, דער וואס ווייסט אז ס'וואוינט איין גוי אין די פנימית און צוויי אידן אין די חיצונה, ער ווייסט אז דאס איז נישט קיין פראבלעם, ווייל ווען א גוי אליין איז אין די פנימית איז דאך ס'א רגל המותרת במקומה, אסר'ט ער נישט אויף די אידן וואס זענען אין די חיצונה. מה שאין כן דלא ידע, דער נייגעריגער מענטש וואס ווייסט נישט וואס טוט זיך דא, וואס א נייגעריגער מענטש פון די זייט קען זיך איינרעדן אז ס'וואוינט אין די פנימית א גוי מיט א איד, און די חיצונה, וואוינט א איד אליין, וואס אונז האמיר געזען דף ס"ה עמוד ב' אז ביי אזא ציור וואס ס'דא א פנימית מיט א חיצונה וואס אין די פנימית וואוינט א גוי מיט א איד אין די חיצונה וואוינט א איד אליין און די דין איז אז מען טאר טאקע נישט טראגן ווייל די פנימית אסר'ט אויף די חיצונה און ממילא דער מענטש וועט זיך וואונדערן וואס גייט דא פאר אז מען טראגט אבער פאר אזא מענטש קען מען אויך זאגן סבר אגירי אוגר זאל זיך דער מענטש איינרעדן אז מען האט טאקע געדינגען די שטח פון די גוי און פארדעם טראגן זיי און ממילא ווייטער פארוואס דא מאכט מען א גזירה ענטפערט די גמרא ניין דא איז אנדערש ווייל סתם נכרי אי איתא דאוגר מיפעא פעי, וואס טייטש ווען א גוי פארדינגט א שטח מאכט ער א קול, ער פארציילט פאר יעדעם, און במילא קיינער עט זיך נישט איינרעדן מ'האט דא געדינגען פון די גוי אן דעם וואס זיי וויסן, און במילא דא איז יא דא א חשש, ווייל דא דארף מען מורא האבן אז סתם עפעס א נייגעריגע מענטש אין די זייט עט זיך איינרעדן אז אין די פנימית וואוינט א גוי מיט א איד, אין די חיצונה וואוינט א איד אליין, און עט זיך נישט איינרעדן מ'האט געדינגען, ווייל טאמער מ'האט געדינגען וואלט איך געדארפט וויסן דערפון, ווייל יעדער רעדט, ווייל די גוי רעדט און פארציילט פאר יעדעם, און מילא דא דארף מען גוזר זיין מה שאין כן, ווען ס'וואוינט א איד אינעווייניג און צוויי אידן אינדרויסן, דארף מען נישט חושש זיין אז איינער עט זיך איינרעדן אז ס'איז פארקערט, ווייל דארט קען ער זיך אויך איינרעדן אז מ'האט געמאכט אן עירוב, אזוי ווי מ'האט מסביר געווען די שיטה פון שמואל.